יצחק קארן וועט רעדן וועגן דער לאגע אין מיטל מזרח אין ליכט פון די לעצטע געשעענישן. דאס זענען די מעלדונגען וואס איך האב געוואלט פארליינען, און איצטער נאך א מעלדונג, יאפ, שבת דעם איין און דרייסיגסטן אקטאבער נײַנצן איין און אַכציק אַכט דרייסיג אוונט וועט פארקומען דער יערליכער קאנצערט פון ארבעטער רינג כאר, גאסט ארטיסט יעקב

און יצחק וויקטאר פון וויניפעג, פארזיצער פון וויניפעגער קאמיטעט פאר יידיש ביים נאציאנאלן קאמיטעט. מיינע חשוב'ע פריינט, ווען דער קולטור קאמיטעט פון דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק,

און עס איז גוט געשען, וואס אלס רעדנער אין דעם אוונט פאר זיין בוך מעשיות, איז דער גאסט רעדנער הרב דאקטער העשל קלעפפיש. ער איז דעם ערשטן מאל ביי אונז אין שטאט, און מיר האפן ער וועט קומען אפטער, זיין שם אבער איז צו אונז דערגאנגען נאך פאר זיין קומען. ער וואוינט אין פאנאמא, איז א פראפעסאר מיט א נאמען אין דעם פאנאמא אוניווערסטעט,

עסייען געשריבן פון נײַנצן נײַן און צוואַנציק ביז נײַנצן נײַן און דרײַסיק. אסאך פון דעם וואס דאקטער קלעפפיש האט געשריבן אין יענער צייט איז פארלוירן געגאנגען, אבער אין דער נאציאנאלער ביבליאטעק אין ירושלים איז אפגעהיט געווארן א טייל פון יענעם מאטריאל וואס איז איצט, א דאנק דעם וועלטראט פון יידיש און זיין פארזיצער יצחק קארן, ארויס אין בוכפארעם. די עסייען.

צו האבן אייך אלס רעדנער פון היינטיגן אוונט, דאקטער קלעפפיש. חשוב'ער פארזיצער, חשוב'ער פריינט עלבערג, חשוב'ע פריינט אין זאל. איך וויל אנהויבן מיט די זעלבע ווערטער מיט וועלכע עס האט פארענדיגט דער חשוב'ער פארזיצער, מיט א קליינער ענדערונג. ער האט געזאגט אז עס איז א כבוד פאר אים און פאר אייך מיך צו האבן דא, און איך וויל מאכן א קליינעם תיקון טעות, מיר איז א כבוד צו זיין מיט אייך דא צוזאמען. און גלויבט מיר אז איך זאג דאס אויפריכטיג פון גאנצן הארץ, און דאס איז נישט סתם קיין קאמפלימענט, דער בלויזער פאקט צו זעהן א שפעיס צונאכטס, א קאלטן שפעיס צונאכטס, בלי עין הרע אזויפיל אידישע מענער און פרויען וואס זענען פאראינטערעסירט צו הערן א אידיש ווארט, דערהויבט דאס געמיט. עס איז א טיפע איבערלעבונג פאר מיר צו זיין היינטיגן אוונט מיט אייך, און.

איך וואלט געקענט רעדן וועגן חסידות א לאנגע צייט און האלטן עטליכע לעקציעס, אבער איך וויל זיך באגרעניצן און אנצייכענען נאר דאס וואס עס איז מיין איך צום וויכטיגסטן אין אט דער גאנצער באוועגונג, וואס רופט זיך אין אונזער געשיכטע חסידות. קרוב דריי הונדערט יאר זענען שוין פארביי זינט דער גרינדער פון חסידות רבי ישראל בעל שם טוב איז געבוירן געווארן. ער איז געבוירן געווארן אין יאר טויזנט זיבן הונדערט און מיר רוקן זיך שוין צו צום יאר צוויי טויזנט, אלזא קרוב דריי הונדערט יאר. געבוירן געווארן אין א קליין דערפל, שטעטל, אוקאפ האט עס געהייסן, אין דער געגנט פון אוקראינע, פון וואלין, פון פאדאליע, די געאגראפיע דארט האט זיך אזויפיל געענדערט אין משך פון די יארצענדליקער, און ווען ער האט אנגעהויבן פארשפרייטן זיין לערע האבן זיך געפונען פאראויסזאגער און אויסלאכער און סאטיריקער און מבינים וועלכע האבן געזאגט, ווי לאנג וועט עס האלטן? שפינוועב? עפעס א בעלפער פון מעדזשיבוזש? א בעל עגלה וואס קען קוים לערנען גייט לערנען אידן וואס זיי זאלן טוהן? אזוי האבן געזאגט די מבינים, די סאטיריקער, די אויסלאכער. און קרוב צו דריי הונדערט יאר שפעטער שטייען מיר דא און באוואונדערן ווידעראמאל. די באוועגונג וואס ער האט געשאפן און וואס האט זיך דערנאך אזוי שטארק אנטוויקלט אין אידישן לעבן וואס איז פארהאן אין חסידות, פארוואס האט חסידות נאך אלס אזא כח איבער אונז, און דא איז דאך נישט קיין זאל וואו חסידים זענען פארזאמלט, איך אליין געהער אויך שוין נישט היינט צו די גרויס און הייסע חסידים, מיין טאטע וואלט זיכער געהאלטן אז איך בין שוין אוועק פונעם וועג פון חסידות. פארוואס האט נאך אלץ חסידות אזא רייץ פארן אידישן מענטש, פאר דער אידישער פרוי? פארוואס? איך וויל אנהויבן מיט זייער א קלוג ווארט וואס געפינט זיך אין תלמוד.

הנח להם, זאגט ער, דריי זיי נישט אזויפיל קיין דעם קאפ די אידן, אנאליזיר זיי נישט צופיל, קוק נישט צופיל אריין אין זייערע הערצער און זייערע געוויסן, אויב זיי זענען נישט נביאים בני נביאים הם, אויב זיי זענען נישט די נביאים אליין, זענען זיי קינדער פון די נביאים, און דאס אליין איז א גרויסע זאך. דאס אליין באווייזט אז דאס פייער פון די נביאים, דאס ווארט פון די נביאים גליט נאך אין זיי, ציטערט נאך אין זיי, און דערפאר פארדינען זיי נאך אלץ גערופן צו ווערן דאס פאלק פון די נביאים. איך וויל פאראפרעזירן דעם זעלבן געדאנק. אויב מיר זענען נישט קיין חסידים, אזוי ווי חסידות מיינט, אבער אויב מיר זענען נאך בני חסידים, אויב מיר שאצן נאך אפ אין איר פולן ווערט די חסידישע באוועגונג, דאן באווייזט דאס אז חסידות האט עפעס אויפגעטוען. און אויב אין זאל היינטיגן שפייסענאכטס געפינען זיך מענער און פרויען וועלכע האבן נישט דעם חסידישן אויסזען, און טראגן נישט די חסידישע זשופיצעס, און האבן נישט די חסידישע בערד און פאות, און דאך זענען זיי פאראינטערעסירט אין פארערונג, צו הערן וועגן חסידות, דאן באווייזט דאס בני חסידים הם חזרי חיוור. אלזא וואס איז דער כח פון חסידות? פארוואס האבן מיר אלע, ציוניסטן, בונדיסטן, לינקע, רעכטע, פארוואס שטייען מיר אלע אין ערפורכט פאר יענער גרויסער באוועגונג וואס איז ענטשטאנען אין יענעם קליינעם דערפל אוקאפ אין וואלין. פיר פונקטן, כדי זיך נישט צו ציען צופיל און זיך האלטן אין א געוויסער ארדענונג, וואלט איך געוואלט אנצייכענען היינטיגן אוונט פיר פונקטן וואס זענען לויט מיין מיינונג די פיר קארדינאלע פונקטן, די פיר יסודות צו וועלכע חסידות איז נאך אלץ א כח אין אונזער געמיט, אין אונזער געוויסן, און אפילו אין אונזער פראקטישן לעבן. קודם כל, חסידות האט אפגעראטעוועט דאס אידישע פאלק פון אונטערגאנג. דאס זאג נישט נאר בלויז איך, דאס וועט זאגן און דאס זאגט יעדער אביעקטיווער געשיכטע שרייבער. מיט דריי הונדערט יאר צוריק האט דאס אידישע פאלק געהאלטן חלילה ביים אונטערגיין. און דאס איז נישט קיין פראזע, דאס איז אן אמת. דאס אידישע פאלק איז דאן געווען קאנצענטרירט אין מזרח אייראפע, אין.

דאס פוילישע אידנטום איז געווען דער שטאלץ פונעם אידישן פאלק, עס איז געווען דאס אידישע פאלק אליין. די אויטאנאמיע וואס דאס פוילישע אידנטום האט דעמאלט אויפגעשטעלט, דער ועד ארבע ארצות, דער ראט פון די פיר פוילישע פראווינצן, האט נישט צו זיך קיין גלייכן אין דער גאנצער טויזנט יעריגער געשיכטע פון אונזער פאלק. און אט אין יענער צייט, צוליב די כמיעלניצקע פאגראמען איז דאס אלץ אונטערגעגאנגען, אלץ איז צעבראכן געווארן, אלץ איז אויסגעליידיגט געווארן, צעשטערט איז געווארן נישט נאר גייסטיג דאס פאלק, נאר אויך פיזיש, אבער נאך עפעס מער, נאך די צרה, נאך דער צרה וואס האט זיך אראפגעלאזט, האט דאס פאלק פארלוירן דעם מוט. דאס אידישע פאלק וואס האט אלעמאל זיך געקענט אויפהויבן נאך קלעפ און ווידער אויפוויקלען און פארוויקלען די וואונדן, האט דאס מאל פארלוירן דעם מוט. מ'האט נישט געקענט ווייטער אנגיין. און אז עס פאלט אן א מרה שחורה, אז עס פאלט אן א דעפרעסיע, סיי פאר א יחיד סיי פאר א כלל, פארלירט מען אינגאנצן די ווענדונג. פארלירט מען די אריענטאציע, האבן זיך אנגעהויבן מערן פארשידענע מחברים וואס האבן געזאגט אז אידן זענען שולדיג אין אט דעם אלעם, אידן האבן נישט אפגעהיטן גענוג מצוות און דערפאר איז זיי געקומען אזא שטראף. זענען געקומען אנדערע און האבן געזאגט אז נאר די וואס לערנען קענען נאך ווי עס איז זיך ארויסציען פון קלעם, אבער די בעלי מלאכות, די ארבעטער, דאס פראסטע פאלק האט בכלל נישט מער קיין ארט צווישן דעם אידישן פאלק. עס איז געווען אזא מין צוברעקלונג, א צורידערונג, א גייסטיגע צורידערונג אזוי ווי זעלטן ווען צווישן אידישן פאלק.

ווי דאס ווערט אנגערופן אין העברעאיש, א צומישעניש פון הארצן, אין גאנצן. און דערצו האבן שארלאטאנען אויסגענוצט די לאגע. אין סמירנע האט זיך געפונען איינער א שארלאטאן אין סמירנע אין טערקיי, וועלכער האט געקלאפט אין דער וואנט און געזאגט, איך בין משיח, איך וועל ראטעווען. שבתי צבי האט ער געהייסן. אין טערקיי האט ער געוויסט האט ער נישט גענוג אידישע מאסן וואס זאלן אים קרוינען פאר משיח. דער קלאפ אין דער וואנט האט זיך געהערט אין פאדאליע און אין וואלין, ווארום דאן האט זיך טערקיי געגרענעצט מיט פוילן, מיט יענע פוילישע פראווינצן. און פוילישע אידן, מזרח-אוראפעאישע אידן, האבן אין דער שעה פון גייסטיקער צומישעניש אנגענומען שבתי צבי פאר משיח. נישט בלויז פראסטע מענטשן, נישט בלויז נאאיווע רבנים, געלערטע, כלומר'שטע אינטעלעקטועלע תלמידי חכמים האבן אויך פארלוירן דעם קאפ. מ'האט זיך אוועקגעשטעלט אין די פארטן און די האפנס און מ'האט געווארט אז א וואלקן זאל אראפפאלן פון הימל און אין וואלקן זאל רייטן שבתי צבי און ער וועט פירן אידן אין דעם הייליגן לאנד אריין. נישט קיין לעגענדע, נישט קיין איבערטרייבונג, דאס איז די אידישע געשיכטע פון די צייטן פון שבתי צבי פון דרײַ הונדערט יאר צוריק. איר ווייסט זיכער ווי אזוי עס האט זיך פארענדיגט אט די גאנצע אפערע. שבתי צבי האט זיך געשמד'ט. ער האט אנגענומען דעם מוסולמענישן גלויבן, און אפילו ווען ער האט ארויפגעווארפן דעם טורבאן אויף זיין קאפ, דעם מוסולמענישן טורבאן, האבן נאך אלץ אידן אין פוילן געגלויבט אז דאס איז אפשר נאר אזא מין מיסטישע קבלה פארדרייעניש, אבער אינדערעמעסן איז משיח נאך אלץ משיח, און אין פוילן אליין האט זיך געפונען איינער א שארלאטאן וואס איז נאך געווען ערגער ווי שבתי צבי. נאָך מער געפֿאַלן און נאָך מער נידערטרעכטיק. יאַנקעוו פֿראַנק האָט ער געהייסן. אַ קצבֿ-יונג, אַ רויער מענטש, אַ ברוטאַלער מענטש. נאָך ווייניקער געקוקט אין אַ ייִדישן ספֿר, אין גאַנצן נישט געקוקט אין אַ ייִדישן ספֿר, ווי שבתּי-צבֿי. און יאנקעוו פראנק האט געזאגט אז ער איז דער פארטרעטער פון הקדוש ברוך הוא פון גאט אויף דער ערד און ער וועט אויסלעזן אידן פון דער קלעם, און אידן האבן ווידער געגלויבט. עס האט זיך געשאפן ארום אים א הויף, א גאנצע א גאנצע סוויטע פון מענטשן, פון מאסן וועלכע האבן זיך ארום אים געזאמלט. און אויך יאנקעוו פראנק האט פארראטן אויף א נידערטרעכטיגן אופן די מאסן, ער האט זיך געשמד'ט אויפן קאטוילישן גלויבן און זיך פארוואנדלט אין איינעם פון די ערגסטע מוסרים וואס אידן האבן ארויסגעגעבן. ער האט פאשקווילן געגן תלמוד ארויסגעלאזט און אין קאמעניץ פאדעלסק, אין קאמעניץ פאדאלסק האט ער געווארפן צוזאמען מיט די גלחים די מסכתות פון תלמוד אין די שייטער הויפנס. איך ווארף נאר אן, מיינע ליבע פריינד, אייניקע שטריכן פון דער געוואלדיקער טראגעדיע וואס מזרח-אייראפעאיש יידנטום, פאקטיש דאס יידישע פאלק אין יענער צייט, האט איבערגעלעבט. און עס האט אויסגעזען אז די ענדע איז געקומען. פיזיש, גייסטיק, מאראליש, אלץ צובראכן. אלץ צושטערט. אן אויסוועג, אן אויסזיכט, פינצטער, ייאוש. און אין יענער שווערער שעה האט זיך געפינען איינער, א פשוט'ער איד, א פשוט'ער איד. ישראל האט ער געהייסן, דער נאמען בעל שם איז שפעטער דערגאנגען. ישראל, דער זון פון אליעזר און שרה. און ער. האט געראטעוועט דאס פאלק פון אונטערגאנג, דאס איז דאס גרויסע פארדינסט פון חסידות, ער האט געראטעוועט מיט דער נייער פרייד וואס ער האט אריינגעשפריצט אין דער אידישער נשמה, ער איז ארום געפארן איבער די שטעטלעך און דערפער איבער, איבער די ירידים און געזאגט אידן זייט זיך נישט מייאש, שארלאטאנען זענען שטענדיג דא, און אפשר זענען מיר אליין שולדיג, האט ער געזאגט, אין, סיי אין דעם וואס שבתי צבי האט זיך געשמד'ט, סיי אין דעם וואס יעקב פראנק האט זיך געשמד'ט, אפשר האבן מיר אליין געזינדיגט וואס מיר האבן זיי נישט גענוג פארשטאנען, גענוג מקרב געווען. ער האט נישט אפילו באשמוצט די שולדיגע. ער איז ארומגעגאנגען מיט א שמייכל אויף די ליפן, ווי מען באשרייבט אים מיט א לולקע אין מויל. און זיך אַװעקגעשטעלט בײַ די קלײטן און דערצײלט מעשׂות און געזאָגט משלים, און דער סך-הכּל איז געװען, ייִדן, איר זענט אַ הײליק פֿאָלק, מיר אַלע זענען נאָך אַלץ אַ הײליק פֿאָלק, גאָט האָט אונדז ליב, בטחון, פֿאַר װאָס זאָלט איר אַלע זײַן פֿאַראומערט? און פֿון מױל צו מױל איז געגאַנגען די בשׂורה,

און געדענקען גאט איז וויכטיגער ווי לערנען תורה, איך קען אייך נישט איבערזאגן אלץ וואס ער האט געזאגט, אבער דער אויספיר איז געווען, חסידות האט געראטעוועט דאס אידישע פאלק פון אונטערגאנג, דער ערשטער פונקט, און דער צווייטער פונקט, וואס בארעכטיגט פארוואס מיר האבן נאך אלץ אט אזא מין טיפע פארעהרונג פאר חסידות. חסידות האט ווידער אויפגעפרישט דעם טאן ווי אזוי מען דארף רעדן צו גאט און ווי אזוי מען דארף רעדן צום איד. אידנטום איז געקומען מיט א נייער אידעע ווי אזוי מען דארף רעדן צו גאט. גאט איז נישט פארהאן בלויז אין תנך. נישט ריכטיג. גאט איז פארהאן אין דער גריכישער מיטאלאגיע. גאט איז פארהאן אין די ביכער פון בודא און פון בראמא. גאט איז פארהאן אין די טראקטאטן פון קאנפוציוס. אלע פעלקער זוכן א גאט. אלע פעלקער הויבן אויף מיט באוואונדערונג זייערע אויגן צום באשעפער פון אוניווערס. וואס איז דאס נייע וואס אידן האבן אריינגעברענגט אין דער לערע פון גאט? דאס נייע וואס אידן האבן אריינגעברענגט איז אז גאט איז א טייל פון אונז. מיר ווייסן טאקע נישט וואו ער געפינט זיך, מיר ווייסן נישט אין וועלכן פלאץ אין הימל איז זיין ארט, אבער ער איז נישט דווקא אין הימל, און אפשר איז ער גארנישט דא אין הימל, ער איז דא אין אונז, ער איז דא אין מיר, ער איז דא אין אייך, ער איז דא אין יעדן איינעם פון אונז, און מיר קענען רעדן מיט אים, מיר קענען זיך אויס'טענה'ן מיט אים, גענוי ווי דער מאן טענה'ט זיך אויס מיט זיין פרוי, אדער ווי די מאמע טענה'ט זיך אויס מיט איר טאכטער, גענוי אט אזוי,

אברהם, דער טאקע וועלכער איז געקומען מיט א נייער אידעע פון גאט, פון גאט פון ישראל, פון גאט פון באשאף, האט זיך גלייך אין די ערשטע צייטן פון זיין גאט-דערקענטעניש אוועקגעשטעלט און זיך אויסגעטענה'ט מיט גאט, אזויווי איך וואלט זיך אפשר נישט אויסגעטענה'ט מיט קיין שום קרעמער ווען גאט האט געוואלט פארניכטן סדום, די שטעט סדום און עמורה, די שטעט פון זינד, און אברהמען האט זיך געדאכט אז גאט טוט אן עוולה וואס ער גייט פארניכטן אט די צוויי צענטערס פון זינד, האט ער זיך אוועקגעשטעלט ווי עס ווערט דערציילט אין חומש בראשית און געזאגט צו גאט, וואס גייסטו טוען? אפשר זענען דארטן פארהאן גערעכטע מענטשן אין די שטעט סדום און עמורה, ווי אזוי קענסטו דאס אונטערנעמען זיך צו פארניכטן אלעם און אלע מענטשן? ווי טוסטו דאס? מער נאך, ער האט אים געזאגט, השופט כל הארץ, לא יעשה משפט, הער, דו ביסט דער ריכטער פון דער גאנצער וועלט, פון דער גאנצער ערד, און דו אליין גייסט טוען אן אומרעכט? אזוי האט גערעדט צו גאט דער ערשטער איד, און אזוי האבן אלע גערעדט צו גאט, אלע אידן, אלע וועלכע האבן געזוכט גאט. ירמיהו הנביא, הונדערטער יארן שפעטער, זאגט אין איינעם פון זיינע קאפיטלען, גאט איך וויל זיך קריגן מיט דיר, אריבה אותך איתך אך הפעם, איך וויל זיך מיט דיר קריגן, איך וויל מיט דיר האבן א טענה, ס געפעלסט מיר נישט.

וואס עס האבן געהאט אידישע לערער מיט דעם וואס האט זיי די לערע געגעבן. ווען איינער פון די גרויסע תנאים האט בעדארפט פאר מקריב זיין זיין לעבן צוליב אידישקייט האט ער אויסגערופן זו תורה וזה שכרה, דאס איז תורה און דאס איז דער שכר, אזוי באהאנדלסטו דיינע מענטשן? אידישער גאט איז א גאט מיט וועלכן מען טענה'ט, מיט וועלכ צו וועלכן מען טוליעט זיך צו, צו וועלכן מען ווארעמט זיך צו, אבער צו וועלכן מען האט אויך גאנצע טענות. אין תנך איז אפילו דא א גאנצער ספר וואס איז א געוואלדיגע דיסקוסיע מיט גאט. דער ספר איוב, מען וואלט אפשר געזאגט אז דער און מען האט געזאגט טאקע אז מען דארף דעם גאנצן ספר איוב נישט ארייננעמען אין תנך אפשר ווייל ער איז פול מיט ווערטער וועלכע זענען געווענדעט געגן גאט, און דאך איז איוב נישט נאר דא אין תנך נאר אונזערע חכמים אין תלמוד זאגן משל, ס'איז א סימבאל, ס'גייט נישט דווקא איוב אליין, דאס איז א סימבאל פון אונזער גאנצער באציאונג. צו גאט. אזוי האבן אידן גערעדט אין משך פון יארטויזנטער מיט גאט, און דאס איז געווען די גרויסקייט, די איינציגארטיגקייט פון דער אידישער רעליגיע. אבער מיט הונדערטער יארן צוריק האט זיך עפעס געענדערט אין דער אידישער גייסטיקייט, מען האט זיך עפעס אפגעקערט פון אט דער אלטער שיטה פון גאט, און איד. עס איז געווען א תקופה פון פֿינף הונדערט יאר אין שפאניען ווען מען האט דווקא געוואלט נאכמאכן די מוסולמענישע דיכטער מיט זייערע גראמען מיט זייערע זינג געזאנגען מיט זייערע סילאבעס מיט זייער מיט דעם גאנצן טאן זייערן וואו גאט איז געווארן מער ענליך צו דער אידעע וואס האט געהערשט אין דער מוסולמענישער וועלט וועגן דער מוסולמענישער וועלט וועגן גאט. עס האט זיך אריינגעכאפט עפעס א נייע שטרעמונג אן אויסגעטריקנטע וואס האט נישט געזעהן דאס די געוואלטיגע הארציגקייט וואס איז פארהאן אין דער עכט אידישער באציאונג צו גאט. חסידות האט ווידער אויפגעפרישט די אלטע גאט קאנצעפציע וואס איז פארהאן אין אידנטום. דער חסידישער רבי האט זיך אוועקגעשטעלט און גע'טענה'ט מיט גאט, אזוי ווי עס האט גע'טענה'ט אברהם, אזוי ווי עס האט גע'טענה'ט ירמיהו, אזוי ווי עס האט גערעדט איוב. רבי לוי יצחק בערדיטשובער האט געזאגט, איך רוף דיך גאט צו א דין תורה. בערל דער שניידער איז גערעכט, דו גאט ביסט שולדיג. בערל דער שניידער וויל נישט מער דאווענען, ער איז גערעכט, דו טוסט אים עוולות. רבי לוי יצחק בארדיטשובער האט געזאגט, דערפאר זאגן מיר כיפורים אין מערצאל אין רבים, און מיר זאגן נישט כיפור פיל מאל אין יחיד, ווייל גאט דארף בעטן אויך אז מיר זאלן אים מוחל זיין זיינע זינד. מיר זענען בעטן ביי גאט ער זאל אונז מוחל זיין אונזערע זינד, אבער ער מעג אויך בעטן ביי אונז, ער האט געזינדיגט געגן אונז. וועלכע רעליגיע וואלט אריינגעלאזט אט אזא געדאנק, הערט, גאט זאל בעטן ביים מענטש אנטשולדיגונג ווייל ער האט געזינדיגט קעגן אים? רבי לוי יצחק בערדיטשובער האט א ספר וואס הייסט קדושת לוי, זאגט ער דארטן, אסור לומר דבר רע על יהודים, מען טאר נישט רעדן קיין שלעכט ווארט אויף א אידן, און אויב גאט טוט דאס איז ער אויך שולדיג. גלויביקע מענטשן, עכטער גלויבן, יידישער גלויבן, נישט מוסולמענישער און נישט קריסטליכער, נישט דער גאט וואס איז פארהילט אין וויירויך, נאר דער גאט וואס איז א טייל פונעם מענטש, און וואס דער מענטש האט רעכט אויך מיט אים זיך אויסצוטענה'ן און צו רעדן און צו פרעגן גערעכטיקייט, גענוי ווי מיר האבן רעכט צו פרעגן גערעכטיקייט צו מאָנען גערעכטיקײט נאָך אױשפּיץ און טרעבלינקאַ. חסידות האָט אױך, און דאָ בין איך נאָך אַלץ בײַם צװײטן פּונקט, געענדערט די באַציִונג, װי אַזױ מע דאַרף רעדן צו אַ ייִדן, װי אַזױ האָבן נבֿיאים גערעדט צו ייִדן. מע האָט געשטראָפֿט, נאַטירלעך. מע, ס'איז דאָ תּוכחות זענען פֿאַרהאַן אין חומש, װאָס זענען פֿול מיט שטראָפֿרײד.

האָט ער יענע האַרציקע, לירישע, צאַרטע שורות, וואָס זינגען אויס מיט דעם גאַנצן צעפּיעשטשעטן טאָן די ליבשאַפֿט פֿון גאָט און זײַן פֿאָלק. הבן יקר לי אפֿרים, זאָגט ער. אפֿרים, דער סימבאָל פֿון מלכות ישראל, איז נאָך אַלץ אַ טײַערער זון בײַ מיר, ילד שעשועים, אַ קינד מיט וועלכן איך שפּיל זיך. און ער נעמט ארויס די מאמע רחל פון קבר, און די מאמע רחל שטייט אין רמה ווען אידן גייען פארביי אין גלות, קול ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה, רחל וויינט אויף אירע קינדער וואס זיי גייען אין גלות, און גאט שטעלט זיך אוועק און טרייסט רחל'ן און זאגט, וויין נישט, וויין נישט, זיי וועלן צוריק קומען, ושבו בנים לגבולם, די קינדער וועלן צוריק קומען צו זייער לאנד, צו זייערע גרעניצן. דאָס איז געווען דער דער בעזונדערער טאָן, מיט וועלכע נביאים האָבן גערעדט וועגן יידן, געשטראָפט, געפאָדערט, געמאָנט, אָבער ביסט אַלץ אַן אויסגעקליבן פאָלק, ביסט גאָטס פאָלק, דו פאַרדינסט, אַז גאָט זאָל ווידער זיין גענעדיק און גוט צו דיר.

קעגן די זינד וואס אידן באגייען, און חסידות האט געזאגט, אידן זענען אלץ א גרויס פאלק, אידן זענען א טייער פאלק. רבי לוי יצחק בערדיטשעווער האט זיך ארונטערגעלייגט יום כיפור פאר כל נדרי אונטער די בענק אין דער שול, און ווען מען האט אים געפרעגט, רבי, וואס זוכט איר אונטער די בענק? האט ער געזאגט, איך זוך א איד א שיכור, ווארום היינט ערב יום כיפור איז דאך א מצוה צו עסן, גע גענוי ווי מען וועט פאסטן מארגן, אזוי זאגט דאך דער תלמוד, איז שטעל דיר פאר רבונו של עולם ווען אן אנדער פאלק זאל האבן אזא מצוה צו עסן און צו טרינקען ווי די אידן, וויפיל שיכורים וואלטן זיך יעצט געפונען, איך זוך א שיכור, נישט דא קיין שיכור ביי אידן, וואס פאר א גרויס פאלק מיר זענען. און ערב פסח גייט ארויס לוי יצחק בערדיטשעווער אין גאס און גייט צו צו א רוסישן שמוגלער און פרעגט אים האסט עפעס זייד צו פארקויפן, זיידענע סחורה? זאגט דער שמוגלער זיכער האב איך, וויפיל ווילסטו? זאגט צו אים רבי לוי יצחק דו ווייסט דאך אז מען טאר נישט, עס איז דא א געזעץ פון צאר אז דאס איז געשמוגלטע סחורה מען טאר נישט אריינברענגען. זאגט דער שמוקלער ווייס איך, געזאגט, יא געזאגט, נישט געזאגט, וויפיל ארשין ווילסטו, וויפיל איילן, איך וועל דיר פארקויפן. גייט צו רבי לוי יצחק צו צו אידן און פרעגט זיי, דו האסט עפעס חמץ אין שטוב נאך, האסט עפעס חמץ אין דער בעקעריי? זאגן די אידן, יעצט חמץ, ערב פסח אזוי שפעט? זאגט רבי לוי יצחק, זעהט וואס פארא טייערע אידן דאס. מיר זענען, זיי האבן זשאנדארמען און פאליציי און געזעצן און תפיסות, און פעטער האט זיידנס און איוואן האט זיידנס און אלע קענען פארשמוקלען, און אידן האסט נאר איין געזעץ אוועקגעשטעלט אז מען טאר נישט עסן קיין חמץ אין פסח און קיינער האט נישט מער קיין חמץ, נישט יענקל, נישט משה, נישט גימפל, נישט צדוק, קיינער נישט. מען האט געזוכט דאס גוטע, דעם זכות, דעם מאור היהדות. איך גיי צום דריטן פונקט, די צייט לויפט געגן אונזער ווילן. חסידות האט באוויזן א וואונדערליכע סינטעז. פון אומצופרידנקייט מיטן גלויבן, און איך וועל אייך ערקלערן וואס איך מיין דערמיט צו זאגן. מיר זענען אן אומצופרידן פאלק. אידנטום איז אומצופרידנקייט. זאלן זאגן קאנסערוואטיוון וואס זיי ווילן, אידן זענען א פאלק פון בונטארן. מיר בונטעווען זיך פון דער ערשטער מינוט פון אונזער געשיכטע, פון אונזער אויפגיין אויף דער געשיכטליכער סצענע. בונט איז אידישע נשמה, בונט מיט א ט', בונט איז אידישע נשמה. בונט איז אידישע נשמה. דער ערשטער איד וועל איך אנהויבן, אברהם האט צושטויסן די אפגעטער פון זיין פון זיין פון זיין פאטער תרח. ווען איר נעמט און קוקט אויף דער פערזענליכקייט פון משה רבינו, אן אומצופרידענער מענטש, אומצופרידן מיט זיך, מיט זיין פעלער וואס ער איז געוועזן אביסל שטאמלער, אומצופרידן מיט'ן פאלק, אומצופרידן מיט'ן געשיכטליכן גורל, אומצופרידן וואס ער קען נישט אריינגיין אין לאנד ישראל, אין דעם צוגעזאגטן לאנד, א פולע קייט פון אומצופרידנקייט. די נביאים זענען אומצופרידענע מענטשן. עמוס. דער נביא עמוס ווען ער זאגט אפילו אז סוועט זיין א נישט סוועט נישט זיין קיין הונגער אין לאנד סוועט אלע וועלן שוין האבן גענוג צו עסן און צו טרינקען און שפייז און אלסדינג און אפילו שלום וועט זיין סוועט נישט זיין קיין מלחמה זאגט ער סוועט נאך אלס זיין א הונגער סוועט זיין א הונגער נאך גייסט סוועט זיין א הונגער צו גאט'ס ווארט ס'מוז זיין א הונגער, אויב נישט צו צו גשמיות'דיגע זאכן, מוז זיין א הונגער צו גייסטיגע זאכן. א סימבאל פון אומצופרידענעם בונטאר איז יונה הנביא, וועלכער ווערט געווארפן פון האפן צו האפן, פון שטאט צו שטאט, ווערט אריינגעווארפן אפילו אין די אינגעווייד פון א פיש, ווייל ער בונטעוועט זיך קעגן א באפעל פון גאט. קוקט אפילו אויף די גרויסע תנאים פון תלמוד, מ'האלט אין איין זיין ארויס. דריקן אומצופרידנקייט מיט הערשנדיגע סיסטעמען, דער באגריף אפילו שמח בחלקו וואס איז א ריינע אידישע טערמינאלאגיע האט צוטאן נאר מיט מאטעריעלע רייכטומער, זאל דער מענטש נישט צופיל איינרייסן, אבער דאס הייסט נישט אז מ'זאל כסדר נישט רייסן זיך אין דער הויך, נישט שטרעבן צו עפעס גרעסערס און שענערס און מער דערהויבן. דער וואס האט געזאגט אז דער אידעאל פונעם מענטשן, איזהו עשיר, ווער איז דער רייכער, השמח בחלקו, דער וואס באפרידיגט זיך מיט דעם וואס ער האט, דווקא דער תנא שמעון בן זומא איז געווען א גרויסער זוכער, ער האט אפילו געוואלט אריינקוקן אין מיסטיק, און נישט געקענט דערגיין צו די אלע סודות פון אוניווערס ווי עס ווערט דערציילט, אלזא אומצופרידנקייט. איז א יידישער כאראקטער-שטריך זינט מיר זענען געקומען אויף דער געשיכטליכער סצענע. אבער מיט הונדערטער יארן צוריק האט זיך געשאפן א מאדנע לאגע צווישן יידן. דאס איז געווען אונטערן איינפלוס פון רמב"ם, א גרויסער לערער פון שפאנישן יידנטום און איינער פון די טיפסטע דענקער. אבער מיר זענען דאך געוואוינט צו קריטיקירן, לאמיר אויך אויסמעסטן א שטיקל קריטיק קעגן רמב"ם אליין. לויט אים איז די אומצופרידנקייט דער כאראקטער שטריך נאר פון א געוויסער קאסטע, פון א געוויסער שיכט, פון א געוויסער גרופע ביי אידן, די מענטשן פון גייסט, די גרויסע אינטעלעקטועלע, זיי קענען כסדר שטרעבן און האפן און גארן צו עפעס אנדערע ווערטן, אבער דער מענטש פון פאלק, דער מענטש פון המון, האט נישט אטע דעם שטריך. אויב ער האט, ער ווייסט נאך עפעס איז גענוג פאר אים, ער מוז זיך באגנוגן מיט דעם וואס ער האט. דער רמב"ם איז געווען אן אריסטאקראט אין גייסט, און אט די אריסטאקראטיע דרוקט זיך אויס אין זיין דענקען. און די לערע פון רמב"ם איז אויך אריין צווישן מזרח אייראפעאישן אידנטום.

אזא מין ניטשע לערע אין דער יידישער אויסגאבע. חסידות האט א סוף געמאכט מיט אט דער לערע. חסידות האט געזאגט, אלע זענען גלייך, נישטא קיינער וואס זאל זיך מעגן אויפהויבן איבער דעם צווייטן, אלע האבן א רעכט צו זאגן זייער ווארט, און אלע האבן א רעכט צו שטרעבן צו עפעס בעסערס, אלע זענען קינדער פון גאט, און אלע האבן די דעם ווילן און דעם כח אריינצורייסן זיך אין די העכערע ספערן. און יעצט קומען מיר מיינע ליבע פריינט צום פערדן פונקט, צו וועלכן חסידות איז נאך אלץ אזא גרויסער כח אין אונזער געמיט און אין אונזער געוויסן. די מעשה. חסידות האט אריינגעברענגט די פאנטאסטישע מעשה אין דער אידישער וועלט, אין דער אידישער געשיכטע. וואס איז חסידות? וואס ווייסן מיר וועגן בעל שם טוב? פאראן מיינט איר דאקומענטן אדער ארכיוון, וועגן בעל שם? נישט ריכטיג. פארהאן א ספר'ל וואס הייסט שבחי בעל שם טוב, די לויב פון בעל שם טוב, געשריבן דורך זיינע תלמידים, און דארטן ווערן ערציילט כל המיני פאנטאזיעס וועגן בעל שם, עס ווערט ערציילט וואס ער האט דא געטון און וואס ער האט דארט געטון, צו עס איז געשיכטליך אמת צו נישט ווייסן מיר נישט, מסתמא איז נישט אלץ געשיכטליך אמת. און דאס איז דער בעל שם. וואס ווייסן מיר וועגן רבי נחמן ברסלבער? מיר ווייסן וועגן רבי נחמן ברסלבער, ער האט אנגעשריבן מעשיות וועגן זיבן בעטלער וועגן חכם און תם, מעשה אהין מעשה אהער, תכלית פאקטן, עפעס איז ער געווען פונען ניגון געצויגן, ווייזט אויס ער האט געהאט א גרעסטן חוש פאר מוזיק. אבער נישטא קיין וואס געשיכטליכע, וואס געשיכטע שרייבער זאגן, געשיכטליכע פאקטן איז נישטא אין אט א די אלע גרויסע פון חסידות. איך האב לעצטנס זיך אריינגעלייט אריינגעליינט אינעם לעבן פון רבי לייב שרה'ס, רבי לייב שרה'ס איז איינער פון די גרויסע פיגורן אין. חסידות אין דער צייט פון איר באגינען, דער בעל שם איז ווייזט אויס געווען איינער פון די לערער פון רבי לייב שרה'ס, ווייסט איר וואס מען דערציילט וועגן רבי לייב שרה'ס? רבי לייב שרה'ס דערציילט מען האט געהאט א טארבע, האט געהאט א שטעקן, און ער האט געוויסט דעם סוד פון קפיצת הדרך, ער האט געקענט היינט זיין דא און מארגן האט ער געקענט זיין אין ווין, און אין ווין איז ער אריין צום קיסר און קיינער האט אים נישט געזען אריינקומענדיג, און ער האט געשלאגן דעם קיסר כדי ער זאל זיין גוט צו אידן, און דער קיסר האט געשריגן און קיינער האט נישט געהערט, נאר רבי לייב שרה'ס האט דאס געהערט און אדאנק דעם האט ער געטאן גוטס צו אידן. רבי לייב שרה'ס. ווען איך האב דאס אלס געליינט האב איך שוין אויף א מינוט אנגעהויבן צווייפלען צי האט בכלל א רבי לייב שרה'ס עקזיסטירט אויף דער וועלט, אבער ווייזט אויס אז ער האט יא עקזיסטירט, עס איז פארהאן א בריוו אין וועלכן עס זאגט זיך בפירוש אז עס איז געווען אזא מין גוטער איד אין ראוונע וועלכער האט זיך גערופן רבי לייב שרה'ס. וואס באדייט דאס? איז חסידות באמת אזוי נאאיוו? זענען די חסידישע גדולים געווען אזוי נאאיוו, אזוי תמימות'דיג, אז זיי האבן נישט פארשטאנען אז א מעשה איז נישט קיין פאקט, און אז א דערציילונג איז נישט קיין געשיכטליכער אמת? ניין, זיי האבן עטוואס טיפערס פארשטאנען. זיי האבן פארשטאנען אז עס איז פארהאן א מעשה

לעבן אליין איז א געמיש פון דיכטונג און ווארהייט. חסידות האט זיך דערטראכט צו דער טיפקייט פון לעבן. חסידות האט אין זיך א פילאזאפיע וואס שטייגט אריבער אט די טרוקענע פילאזאפיע פון די כלומר'שטע פילאזאפן. זי גייט אריין אין דער אינערליכקייט פון דעם וואס מיר רופן לעבן, און דערפאר. האט געקענט חסידות אזוי באצויבערן די אידישע מאסן, ווייל זי האט זיי געוויזן די אינערליכקייט פון דעם זיין, די אינערליכקייט פון אט א דעם גאנצן גלות וועלכן מיר האלטן נעבעך. די חסידישע גדולים אליין האבן נישט געשריבן קיין ספרים וואס מיר רופן אן ספרים לויט דעם לומדישן זין, זיי האבן געשריבן על פי רוב מעשה'ס דער בעל שם האט בכלל נישט געשריבן, אבער עס ווערט דערציילט טאקע אין די ספרים'לעך וועגן אים אז ער האט דאך איבערצייגט זיינע אנהענגער און זיינע געגנער מיט מעשה'לעך, ער איז געקומען אויפן מארק און זיך אוועקגעשטעלט דערציילן משלים, יעדער איינער פון די רבי'ס

פון רבי בונם פון פשיסחא, און איר וועט דערזעהן די טיפקייט פון חסידות. איין משל דערציילט דער אוצר פון אייזיק רבי יעקלס געווען זאגט ער א איד אין קראקע וועלכער האט געהייסן אייזיק רבי'קלס, און איינמאל האט אייזיק רבי יעקלס געהאט א חלום, און מען האט אים געזאגט אין חלום ער זאל פארן קיין פראג, און דארט אונטער דער בריק ליגט אן אוצר, און אז ער וועט געפינען דעם אוצר וועט ער דאך ווערן א רייכער מענטש. איז ער געפארן קיין פראג, אבער גיי גראב אונטער דער בריק דעם אוצר, דארטן שטייען זשאנדארמען, דארט שטייען וועכטער, ווי קען ער גראבן די ווי קען ער גראבן און זוכן דעם אוצר. אבער די וועכטער זעען אז ער דרייט זיך, פרעגן זיי אים, וואס דרייסטו זיך אזויפיל? זאגט ער איך זוך דעם אוצר איך האב געהאט א חלום, זאגט צו אים איין זשאנדארם איך האב אויך געהאט א חלום, אבער ווייסט וואס פאר א חלום, מיר האט זיך געחלומט אז ס'איז דא אין קראקע א איד וועלכער הייסט אייזיק רבי יעקלס און דארט אונטער דעם אויוון וואס ער האט געפינט זיך אן אוצר און אז מ'גראבט אויס דעם אוצר קען מען ווערן א רייכער מענטש. אייזיק רבי יעקלס פארט צוריק קיין קראקע צו זיך אינדערהיים און זוכט אונטערן אויוון און געפינט דעם אוצר.

פון רבי בונם פון פשיסחא, איינער פון די קלוגסטע מענטשן וואס אידישע געשיכטע האט בכלל ארויסגעגעבן, פון די גרויסע פון חסידות. געווען זאגט ער א שיכור, און דער שיכור איז געליגן אין מיסט, איז פארבייגעפארן א גרויסער א גרויסער פירשט און געוואלט טרייבן אביסל קאטאוועס אביסל שפאס מיט דעם שיכור, האט ער געזאגט צו זיינע באדינער, הויבט אויף דעם שיכור און טוט אים אן גלח'ישע קליידער, האָט מען אַזױ געטאָן, מ'האָט אים אָנגעטאָן גלחישע קלײדער, כאַפּט זיך אױף דער שיכּור פֿון שלאָף און ער זעט, ער איז אָנגעטאָן װי אַ גלח. זאָגט ער, װאָס איז דאָ געשען? בין איך אַ גלח? זאָגט ער, מסתּמא, אַז איך בין גלחישע קלײדער, בין איך דאָך אַ גלח. אָבער לאָמיך זען, צי כ'בין אַ גלח. גלחים האָבן שטענדיק זײַנע, זײערע ביכלעך אין דער הענט. זאָגט ער, לאָ, ברענגט מיר אַ ביכל, און לאָ, און איך, האָט צו זיך אַלײן געזאָגט, װעל איך זען, צי כ'קען לײענען. ברענגט מען אים א ביכל און ער קען דאך נישט ליינען, זאגט ער צו זיך, קיינער פון די גלחים קען נישט ליינען, אבער אין אמת'ן בין איך א גלח. וואס באדייט דאס? די מענטשליכע באגרעניצטקייט. ווייל ער ווייסט נישט מיינט ער אז קיינער ווייסט נישט. די מענטשליכע פארטעמפטקייט. אדער גאר נאך א דריטער משל פון פון רבי בונם פון פשיסחא. אַ זון האָט זיך פֿאַרזינדיקט פֿאַר זײַן טאַטן דעם קעניג, און דער קעניג האָט אים אַרויסגעוואָרפֿן פֿון שטוב, פֿון פּאַלאַץ. אָבער נאָך אַ פּאַ אַ געוויסער צײַט האָט ער זיך פֿאַרבענקט נאָך דעם זון, און ער האָט געשיקט איבערן גאַנצן לאַנד שליחים, זיי זאָלן אויסזוכן דעם זינדיקן זון, און דער זון האָט זיך געפֿונען געשטאַנען אין אַ שענק, שמוציק, באָרוועס. גייט צו צו אים דער הויפּט פֿון די פֿירשטן און זאָגט צו אים, אַדוני, אַדוני פּרינץ, דער פֿאָטער איז דיר מוחל, וואָס ווילסטו פֿון אים? ער וועט דיר אַלצדינג געבן. זאָגט דער אַדוני פּרינץ, זאָגט ער, איך וויל אַ פּאָר נײַע שטיוול. דאס האט ער געוואלט פון זיין טאטן דעם קעניג. מיר טוישן אויס אויף קליין געלט אונזערע אספיראציעס, מיר בעטן קליינע זאכן, מיר האבן פארלוירן אונזער פארמעסט. חסידות האט אריינגעברענגט דעם צויבער פון דער מעשה אין דער אידישער געשיכטע, און די גרויסע אין דער אידישער ליטעראטור, האבן געוואוסט אפצושאצן וואס די מעשה באדייט. דער פריינד פארזיצער האט דערמאנט אויב נישט נאך העכער די פערל פון פרצ'ס דערציילונגען. און דאס איז דאך טאקע א חסידישע מעשה, דאס איז נישט פרצ'ס קיין מעשה, דאס איז געשעהן מיט ר' משה לייב סאסובער, מיט דעם רעבין פון סאסוב, און דאס איז אויך א פאקט וואו עס איז צונויפגעמישט לעגענדע מיט ווירקליכקייט, הגם דער זידיטשויווער רבי דערציילט אז אזוי איז טאקע געשעהן. פריינד עלבערג, אין אונזער יעצטיגער צייט, אויך א צייט פון צומישעניש, א צייט פון מהומה, פרישט אויף אט דעם גרויסן כח וואס חסידות האט אריינגעברענגט אין אידישער ליטעראטור, אין אידישן לעבן, אין אידישער געשיכטע. די חסידישע מעשה האט נאך אלץ אין זיך גרויסן געוואלדיגן צויבער, זי קען נאך אלץ פאנגען זי קען נאך אלץ איבערצייגן, זי קען נאך אלץ ווייזן א וועג. דערפאר איז צו באגריסן פריינד עלבערג, און איך פיל זיך גליקליך וואס איך קען אנטייל נעמען אין דער דאזיגער באגריסונג, וואס אין דער יעצטיגער צייט פון ווירוואר און כאאס, נישט ארויף דאס וועזנטליכע, דאס עיקרדיגע, דאס פאזיטיווע, דאס קאנסטרוקטיווע אין אונזער רעליגיעזער און עטישער ליטעראטור. און איך ווייס איר וועט זאגן, אבער א מעשה איז דאך נישט אלץ. חסידות באדייט דאך לעבן, חסידות באדייט זיך באדייט דאך טאג טעגליכע אויפפירונג, און מיר זענען דאך נישט קיין חסידים. וויל איך אייך זאגן אט דעם טיפן תלמוד'ישן געדאנק מיט וועלכן איך האב אנגעהויבן. קריטיקיר נישט די אידן, ווערט געזאגט אין יענער שטעלע אין תלמוד. אויב זיי זענען נישט נביאים, זענען זיי קינדער פון נביאים. אויב זיי האבן די פארערונג אפילו פאר דער חסידישער מעשה, דאן באווייזט עס אז עפעס עקבערט אין זיי. אז עפעס לעבט אין זיי, אז עפעס מאנט אין זיי, אז די אלע געוואלדיגע כוחות וואס חסידות האט אויפגעלעבט זענען נאך אלץ א וויכטיגער פאקטאר אין זייער אייגענער נשמה, און אויב מיר זענען נישט קיין חסידים, דאן זאלן מיר כאטש ליינען די חסידישע מעשה,